א גוטן ערב שבת קודש פרשת נח, כ'האב שוין געמאכט א דרשה, עס האט שוין א עמורדזשענסי אויכעט, אבער דאס איז נישט אויף דעם קעסטל, דאס איז אויף קעסטל איינס. דא וויל איך רעדן אביסל דבר תורה און אביסל א דבר הספד אויף די פרוי וואס האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן, טאמבער, זי זאגט איר פעטער האט איר מאלעסטעד, למעשה האט מען זיך געשלאגן אויף די קינדער ס'געווען א קאסטעדי בעטל, און סקווער האט געווינען ווייל זיי זענען דאך דארטן אין קאורט זייער באהאווענט ווייל זיי וואוטן דאך אריין די דזשאדזשעס און פארטיג. כ'וויל זאגן פאר די רבנים אז כ'האב זיי אלע אין דר'ערד, כ'וויל זאגן פאר די בעלי בתים אז איר זאלט וויסן, אונז זעמיר שולדיג פארוואס מ'לאט דאס צו. לאמיר עס זיך צולייגן שטאט. ס'דא א פרוי וואס האט זיך געגט מיט פינף קינדער, כ'וויל נישט זאגן איר נאמען, זי איז פון לעיקוואד, זי טענה'ט אז רבנים, גרויסע רבנים האבן איר געאפערט צו שלאפן מיט איר, מגידי שיעורים, ס'ידוע ס'איז דארט דא א אישה זונה אין לעיקוואד וואס מ'האט פאר איר מורא, ווייל זי זאגט טאמער קומט מען ארויס איך האב ווידיאו פון אלע רבנים וואס איך בין געשלאפן מיט און פון אלע כולל אינגעלייט. איך וויל נאכאמאל זאגן די רבנים כ'האב זיי אין דר'ערד, איך וויל וויסן די בעלי בתים, אונז האמיר אזא מעסד אפ קאמיוניטי, לאמיר עס זיך צולייגן, די פרוי וואס האט פינף קינדער זי האט זיך געגעט, זי זאגט זי זי האט אזויפיל מעשות און זי האט אלעס ריקארדעד, היינט נישטא איך האב געזאגט אלט אזיאטישע מארמאר א שוויעדער האט א שיקסע אין אוקריינע און א פשיקסע און א פישקע און א ליקשקע, היינט גייט אלעס דאקיומענטעד מיט טעלעפאונס מיט טעקסט מעסעדזשעס, יעצט אזא פרוי וואס האט זיך געגעט פון איר מאן. איך וויל פרעגן א זאך, זי האט זיך געגט ווייל זי האט געהאט פראבלעמס מיט אים, וויל איך פארשטיין, וואס דארף מען יעצט טאקע טון מיט די קינדער? איז זי גערעכט אז זי האט זיי אפגעשמד'ט אלע פינף, זי געט זיי צו עסן נבילות וטריפות? ס'איז געווען, ביי אונז איז דא א אלטער קעיס פון איינער וואס האט געוואלט מ'זאל די מאן פארברענען און נישט צו באגראבן בכלל, זי האט אפגעשמד'ט א שטוב מיט קינדער, זי איז פון א היימישע ווילימסבורגע שטוב. איז דא א סיסטעם ווי אונז קעמער אויף דעם ארבעטן אז ס'זאל נישט צוקומען צו דעם? איך האב א פשוט'ן סעלושען, איך זאג מ'דארף עפענען אוט אוו טאון א גרויסע סקול פאר די אלע צובראכענע קינדער, די מאמע זאל וואוינען אן די קעמפוס אדער נעקסט טו די קעמפוס זאל זי קענען מגדל זיין אזוי ווי ס'דא אסיסטענט ליווינג פאר אלטע מענטשן, זיי האבן זיך זייער אייגענע דירה אבער מען העלפט זיי אביסל צו, און די קינדערלעך זאלן בלייבן אידיש, די מאמע האט נישט קיין פראבלעם מיט אידישקייט ווען ס'גייט אויף א נארמאלן אופן, זי האט נאר א פראבלעם מיט אידישקייט אז דער מאן האט מיט איר געוואוינט נאר צוויי מאל א חודש, ווייל ער איז דאך א תלמיד חכם און ער האט דאך נאר משבת לשבת עונה, און יעדן צווייטן שבת איז דאך געווען א חשש וסת, ווייל ס'פאלט אויס צו די דרייסיג טאג, שפעטער איז זי געוואויר געווארן אז ער לויפט גאר ארום מיט שיקסעס. זי לויפט גאר ארום מיט אשת איש אין לעיקוואוד, סאו וועיט א מינוט, זי האט נישט קיין פראבלעם מיט רעלידזשען, זי האט א פראבלעם מיט די אינטערפרעטעישן ווי איר מאן האט עס אפגעטייטשט, יעצט די פרוי דא, די פרוי וואס איז יעצט אוועק טאמבער, זי האט זיך געשלאגן פאר אירע קינדער, זי איז א מאמע זי וויל מגדל זיין די קינדער, געגאנגען דער סקווערער האט זיי צוגענומען די קינדער, זי האט נישט געוואלט זאלן זיין נתגדל אין סקווער, זי ווייסט אז איר אייגענער פעטער האט די ערווה ביי זיך נישט געהאלטן, נו וואס העט זיין יעצט מיט די מלמדים דארטן? יעדער העט דאך טאטשן אירע קינדער וואס העט זיין מיט די מיידל סקול טיטשערס. סאו ווי זענען די בעלי בתים? איך רעד נישט פון רבנים, כ'זאג נאכאמאל די רבנים. כ'בין אמאל געווען אין אן אפיס ביי איינעם א גרויסן לויער אין וואשינגטאן איז געשטאנען אזוי לעטס קיל אלל לויערס, אונז טאר מען נישט הרג'נען קיין רבנים אבער מען קען זיי זאגן זאלן גיין אין דר'ערד זיי האבן אפגעפירט א קאמיוניטי זיי האבן נאך געגעבן מאר פאוער צו אים און מאר פאוער צו יענעם אלוועיס אן די ראנג פארטי. און וואס האט עס געקאסט אידישע נפשות? ער כאפט נישט? כי באפם הרגו איש, מיט א נאז דריי קענסטו הרג'ען א מענטש? דער רב האט זיך קיינמאל נישט גערעכנט אז דא איז דא משכונות, דא איז דא קינדערלעך וואס זיי זענען אינוואלווד. סא יעצט איז די שאלה איז, וואט קען ווי רילי דו ווען ס'געשעט אזא זאך, און ס'געשעט זייער אסאך, טווענטי פייוו פערסענט גיטן, און יעדער נעמט זיך מיט כאטש צוויי דריי פיר קינדער, און אויב די פראבלעם איז אז זיי זענען געווען אביוזט אבער זי האט געטראפן איר האזבענד טשיטס אדער איר האזבענד האט געמאכט זנות מיט די אייגענע קינדער, העי, דזשאסט ביקאוז דו ביסט א בית דין קענסטו אוועק נעמען די קינדער פון איר? ענד דען יו עקספעקט אז זי זאל זיצן אינדערהיים טראכטן יעדן טאג וואס געשעהט יעצט מיט מיינע קינדער, פונקט מאכט א חשבון פונקט ווי מיין פעטער האט מיט מיר געוואוינט ענד נאובאדי ניו און ער איז דער חשובסטער איד אין סקווער און ער געבט צדקה, סאו מעיבי דער דואינג דעס וויט מיי טשילדרען. דער העז טו בי א סעלושען טו אלל דיס. ענד נאכדעם איז אזוי, ווען די פרוי זעהט אז מען געבט איר די קינדער זאגט זי אזוי, ליסען איך וויל נישט זיין. א נוסח סאטמאר צו נוסח תולדות אהרן פרום? איך וויל זיין מאדערן ארטאדאקס. מאדערן ארטאדאקס איז אייביג בעסער ווי צו זיצן אין סקווער, למשל דער אינגערמאן האט צוגעכאפט די דריי קינדער זיי זיצן אין סקווער, דו ווייסט איך וואלט געוואלט זעהן וואס ס'גייט זיך אויסלאזן מיט די קינדער, קיין איינער העט נישט זיין געלונגען, קיין איינער העט נישט ליב האבן אידישקייט. און קיין איינער וועט נישט זיין ערליך. חוץ פון דעם וואס די פאר חזירים, הערשי ברייער וכת דילהם, זיי זאלן נאך מכשיל זיין אויכעט ווייל עס איז דאך א סעקאנד מערידזש. אבער עט די ענד אוו די דעי גייען זיי אויכעט פיינט האבן חס ושלום אידישקייט, און דאס איז נאך פאר די מאמע האט זיך געהארגעט. יעצט אז די מאמע האט זיך געהארגעט וואטש ענד סי. און זיי זענען, זיי ווילן נאך אונטערברענגען די אלע סקווערע וואס זיי גלייבן נאך יא אין עפעס. דאס איז ענקער פראבלעם, עטס כאפטס נישט אז א געזונטער פיינער אינגערמאן מאדערן ארטאדאקס איז אסאך בעסער ווי א געפאפטער חסיד וואס מ'האט אים אריינגעכאפט אין סקווער, איך האב א חבר ער האט זיך גע'גט יארן צוריק פון סקווער, ער האט געלערנט ליקוטי מוהר"ן נעבעך געלערנט דעם דעם דעם שמוציגן ספר, מ'טאר נישט זאגן, עפרא לפומיה, די ליקוטי מוהר"ן האט ער געלערנט, ער האט געהייסן מערמלשטיין. זיי האבן מיט כח צוגענומען די קינדער, זיי האבן מצער געווען די קינדער, זיי האבן נישט געלאזט זען דעם טאטן ווייל דער טאטע לערנט שמוציגע ספרים. דער סוף איז געווען, זיי האבן חתונה געמאכט ביידע קינדער, און זיי האבן ביידע נישט אויסגעארבעט זייער מערידזש, איינער האט זיך געגט און ער איז אנגעקומען צום טאטן, די אנדערע האט זיך נישט געגט און איז אויך אנגעקומען צום טאטן. דו קענסט נישט האלטן קינדער ביי פארס. דוד'ל טווערסקי אליינס קען נישט האלטן זיינע אייגענע קינדער ביי פארס. ער האט איין זון. דער, איך וויל נישט זאגן דאס איז פרייוועט אינפארמעישאן, וואס ער האט געזאגט דעם טאטן שוין אפאר מאל, אדער איך אדער הערשי ברייער. סאו אונז וויל מיר יעצט אז ער זאל קענען קאנטראלירן אנדערע מענטשנ'ס קינדער? און הו אר יו עניוועי טו דו דיס? ווער זענט איר? ווער האט אייך געגעבן רשות? קען זיין ס'איז דוד'ל טווערסקי'ס קינדער, קען זיין ער וואוינט דארט מיט די פרוי און אשר ישכבון הנשים, פנחס און חפני, הו נאוס וואטס גאוינג אן דער. עניוועי, דאס איז דער הספד וואס איך זאג אויף די פרוי, מען דארף מאכן אז איר מצבה זאל זיין אן אבן הפינה פון צאמזעצן בעל הבתים נישט רבנים, איך זאג נאכאמאל די רבנים זאלן אלע גיין אין דר'ערד, זיי האבן אונז אזוי אפגעפירט אז אונז קען מיר זיי נישט מוחל זיין, אונז וויל מיר איין זאך בעל הבתים זאלן זיך צאמזעצן. דער העז טו בי א סעלושען, ס'איז דא סייקייטריסטס, ס'איז דא סייקאלעדזשיסטס, ס'איז דא פראגרעמס, דאס וואס אונז גיי מיר דורך זענען די גוים אויך דורך געגאנגען, מיינטס נישט אז זיי האבן נישט זייערע פראבלעמען, רעלידזשעס אישוס, ביי די מוסלימס איז אז מ'האט חתונה מיט א מוסלים, סיי די מאן איז א מוסלים סיי די פרוי איז א מוסלים גייען די קינדער צו די מוסלימס, מא, זיי, דאס איז זייער תנאי אין די קידושין. זיי האבן נישט קיין קידושין אבער ווען זיי האבן חתונה און זיי האבן אויך די זעלבע פראבלעמס ווייל זי איז אמאל א קריסט און זי וויל די קינדער זאלן זיין אויפגעכאוועט קריסטליך. דער איז א סעלושען טו עוורי פראבלעם. די סעלושען איז נישט צוצוכאפן די קינדער און אנטלויפן. דאס איז דער אלטער סאקמער אזיאטישער מארמאראשער וועג און מיך גייט שוין צולייגן דער אלטער סאקמערער סקווערער אזיאטישער מארמאראשער וועג. מען כאפט יענעמס קינדער, וואס דוד'ל, די קינדער האט איינער אראפגעברענגט אויף די וועלט, האט זיך געפלאגט פאר זיי, דו חיה רעה פון וואלד וואס דו ביסט, דו האסט נישט קיין שום רעכט יענעמס קינדער צו רעגירן, דו ביסט גארנישט, דו ביסט א לאו-לייף, דו ביסט א צעווילדעוועטער בן יחיד וואס דיין טאטע איז ליידער יונג געשטארבן און האט איבערגעלאזט א גרויסע מעטראפאליס, און מען האט עס אויפגעארבעט מיט סקווערע רישות, טשערנאבל סקווער, רוסלאנדיגן רישות. און דאס רופט מען דרך הבעל שם? שעים אן יו אל. עניוועי, מען מוז זיך צוזאמקומען און זוכן א סעלושען, מען מוז גיין אין די גויאישע וועלט זעהן וואס זיי טוען, מען מוז זעהן וואטס עוועילעבל העלפ פאר דיס פיפעל, יעצט נישט איך זאג אז אידן זאל זיך גיין לערנען פון די גויאישע וועלט, דאס האלט נאר אהרן און זאליקא אז אונז גייען מיר צו ערכאות, נאר וואס איך מיין צו זאגן אין די גויאישע וועלט צו גיין, זיי האבן די זאכן שוין דורך געגאנגען, זיי האבן סקולס, ס'איז דא ספעשל סקולס פאר די אלע זאכן, ס'איז דא ספעשל סיסטעמס פאר די אלע זאכן. כאפט ער אן יענעמס קינד, ער נעמט עס צו, דאס ווייבל איז געגאנגען, זי האט זיך גענומען דאס לעבן, און אינטערעסאנט איר בויפרענד איז געווען נאך א סקווערע דראפ אוט, זאג, סקווערע רעבע, דו שייגעץ, דו הונט, וויפיל דראפ אוטס ווען מען אונז אזוי האבן, פאר דער עולם וועט דיך ארויסבאגלייטן מיט א מוזיק פון דיין שטעטל, און זאגן, גיי אין דר'ערד זאלסטו גיין. עניוועי, דאס איז זייער וויכטיג, דאס קען מען נישט דורכלאזן, מען מוז זען צו טון עפעס. נאר וואס, מען האט פארברענט ראטנבערג, איז אויך געווארן א שווייגן, ראטנבערג. איז נאך גרינגער אז ס'זאל נישט ווערן א שווייג, ווייסט פארוואס? ווייל ער לעבט כאטש ס'מיידל איז געשטארבן און א מת איז נשתכח מן הלב. עניוועי, איך קען נאר מעורר זיין, איך קען נאר בעטן מיין עולם, די אלע שקצים, די אלע בחורים וואס מ'האט צוגעפירט פון וועג זאלן זיך צאמנעמען און אריינגיין צו דעם שייגעץ און זאגן עד כאן, ער איז נאר א וואוילער יונג ווייל ער האט אפאר חברה ביי די טיר וואס זיי שלאגן, און עטס קומטס אריין פערציג פופציג מענטשן מיט פאליס און עטס זאגטס דעם שייגעץ עד כאן, עטס זיין עד כאן, ווארט שוין צו. און ברענגטס מיט אלע צייטונגען, יעדער זאל וויסן וואס דארט גייט פאר. עניוועי, יעצט, איך וויל זאגן אביסל א דבר תורה אויכעט. ס'שטייט אז מען זיצט אין די סוכה, שטייט אין פסוק למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אזוי שטייט. יעצט, איך גיי ענק אויפטון דא א שיינעם חידוש, קען זיין איך בין גערעכט און קען זיין נישט, איך מיין יו וואנט יו טעיק איט און איף נאט יו דאנט טעיק איט. אינאיינוועגס וועלן די סקווערע זעהן אז איך קען זאגן א גוטן שיעור, זיי בויען יעצט א. נייע ישיבה, אפשר דארפן זיי א גוטן מגיד שיעור. עניוועי, איך וויל ענק געבן א אינטערעסאנטן שיעור וואס איז מיר בייגעפאלן דעם סוכות. ס'שטייט אין פרשת לך לך אז דער אייבערשטער זאגט אברהם אבינו אין לך לך מארצך ויהי רעב בארץ, און אברהם איז געווען געצווינגען אראפצוגיין אויף מצרים, וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ. און די ערשטע זאך איז געווען, מ'האט געעפנט, אברהם אבינו האט אריינגעלייגט שרה'ן אין א קאסטן, און די קאסטומס האט געעפנט דעם באקס, און זיי האבן געזען א שיינע פרוי, א ווייסע פרוי, מצרים זענען דאך געווען אלע שווארצע, און זיי האבן ויהללו אותה אל פרעה, זיי האבן געזאגט אז די איז גוט פאר פרעה. שוין. און מ'האט זי צוגענומען צו פרעה. און שרה אמנו איז געווען ביי פרעה אין שטוב ביינאכט, און דער אייבערשטער וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרה אשת אברהם. נו אינדערפרי, ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, ער זאגט מה זאת עשית לי, למה לא הגדת לי כי אשתך היא, זאגט ער איך האב געמיינט אז מ'וועט מיך הרג'נען. עניוועי, האט ער איר געגעבן ועתה הנה אשתך קח ולך. יעצט ווערט געברענגט אין ספר פרקי דרב לעזר, דאס איז פון רב לעזר הגדול, אז ער האט איר געגעבן מתנות, און ער האט אויכעט געגעבן פאר איר די שטאט גושן, אזוי ווערט געברענגט אין פרקי דרב לעזער, גושן האט געהערט פאר די באבע שרה. יעצט נאך וואס נעמט עס דער פרקי דרב לעזער, ווייל נאכדעם אין פרשה י"ג פסוק ב' שטייט ואברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, ווי איז ער געווארן אזוי פלוצלינג רייך? פרעה האט איהם געגעבן די אלע מתנות אויף איבערצובעטן פאר דעם וואס ער האט גענומען זיין ווייב אינדערהיים. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז דער אייבישטער האט דאך געוואלט אז די אידן זאלן דורכגיין אין מצרים און מזכך זיין די חטא פון דור המבול און דור הפלגה פון זרע, שכבת זרע און די אלע אנדערע עריות, און דער אייבישטער האט געמאכט מען זאל ארבעטן בחומר ובלבנים מ'האט אויסגעלייטערט. און נאכדעם האבן זיי געקענט זוכה זיין צו קבלת התורה, ווייל דער אמת'ן דער אייבישטער וואלט געגעבן די תורה גראד ביי נח בשגב, דאס איז משה, וואס נח וואלט געדארפט געווען זיין אין זיין דור וואלט מען געדארפט געבן די תורה און נאר זיי זענען געווען זינדיג, איז כדי מען זאל קענען אויסארבעטן ערוות הארץ האבן געמוזט זיין מענטשן וואס זיי האבן געשטעלט דעם יסוד, וואס זיי האבן זיך איינגעהאלטן פון זנות, די ערשטע איז געווען די מאמע שרה, און ממילא האט זי געמאכט דעם ערשטן מוב. אז אידן זאלן קענען האבן אין מצרים א מקום זאלן זיך קענען אויסלייטערן, איז די שטאט גושן דאס איז געווען די באבע שרה'ס שטאט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יוסף הצדיק האט זיך אויך צוריק געהאלטן אין מצרים פון אשת פוטיפר, און דאס האט געמאכט אז אידן זאלן זיך קענען צוריק האלטן פון זנות די גאנצע צייט, כאטשיג מצרים איז געווען ערוות הארץ, און די תורה וויל שילדערן זנות זאגט ער כמעשה ארץ מצרים און כמעשה ארץ כנען.
איז למעשה האט דאס אויסגעפעלט אז יוסף הצדיק זאל זיך צוריק האלטן, און מיט דעם האט ער געמאכט אז די אידן זאלן האבן א תקומה. יוסף הצדיק האט אויך געהייסן די מצריים זאלן זיך מל'ן, און עס שטייט דאך אז מען מל'ט זיך, איז נעמט מען אוועק די תאווה, ס'פארלירט אסאך פון די תאווה פון זנות, און ממילא. האט ער געמאכט אז זיי זאלן אויך זיין געמאלעט אז עס זאל נישט אזוי משוגע זיין פאר זייער זנות. יעצט הייבט זיך אן א מעשה אזוי, יעקב אבינו האט געהערט כי יש שבר במצרים און ער שיקט אראפ זיינע קינדער זאלן גיין זוכן אביסל תבואה, למעשה שטייט אין בראשית קאפיטל מ ז אז נאכדעם ווען יעקב אבינו איז שוין אראפגעקומען אויף מצרים און מען האט געדארפט האבן א באגעגעניש צווישן די ברידער פון יוסף'ן מיט פרעה'ן, און אויכעט יעקב אבינו מיט פרעה'ן, זאגן זיי פאר פרעה'ן אזוי, דאס איז אין פסוק למד ב', והאנשים רועי צאן כי אנשי מקנה היו, וצאנם ובקרם, וכל אשר להם הביאו, זאגט אן יוסף הצדיק אזוי, והיה און ס'עט זיין כי

כי תועבת מצרים ס'א תועבה פאר מצרים כל רועי צאן ווער ס'פאשעט שעף. אונז ווייס מיר דאך אז וואס איז געווען דער טעם פארוואס מ'האט געמאכט א קרבן פסח פון מן הצאן? ווייל דאס איז געווען דער אפגאט פון מצרים, א שעפעלע. ממילא האבן זיי נישט געקענט צוקוקן ווי אידישע קינדער גייען פאס פאשען שעף, זיי גייען זייער עבודה זרה פאשען. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין זוהר אין רעיא מהימנא חלק ג' דף ר"נ עמוד ב', און רנ"א עמוד א' ברענגט ער אזוי. דאס וואס יוסף הצדיק האט געהייסן אז מען זאל געבן פאר די קינדער, פאר די אידישע קינדער ארץ רעמסס, מען זאל פאשען די שעף, כדי זיי זאלן שולט זיין אויף דעם גאט פון מצרים, אויף דעם אפגאט, כדי זיי זאלן מכניע זיין דעם אפגאט, צו ווייזן אז זיי. טוען פאשען שעף פארן באשעפער און זיי האבן נישט קיין מורא פאר די עבודה זרה פון מצרים, ממילא האבן זיי אריינגעברענגט די אלע עבודה זרה פון די שעף אונטערן דעם שם הוויה, און ממילא האט נישט געקענט שולט זיין נאר דער שם הוויה, איז דער זוהר מסביר, אין גושן האבן די מצריים מגדל געווען. צאן לשם עבודה זרה, וואס די עבודה זרה האט געהייסן דישנא, ד. און דאס זאגט דער זוהר דאך. יעצט קומט ס'איז ס'איז אזוי, דאס איז געווען זייער אפגאט, אבער זיי האבן אויך מגדל געווען שעף, אבער זייער שעף האט מען מגדל געווען אז דאס איז א גאט, מה שאין כן די אידישע קינדער, די שבטי קה, האבן געמאכט די שעף לשם חליבה, מען זאל קענען. מעלקן פון זיי און גיזה, מען זאל קענען אפשניידן די וואל, דאס איז געווען די תועבת מצרים כל רעה צאן, אבער זיי האבן אויכעט געטוהן פאשן שעף אבער פאר אן אנדערן טעם, פאר זייער עבודה זרה. איז געגאנגען יוסף הצדיק און ער האט זיי געגעבן גושן אז זיי זאלן דארט פאשען די שעף, לשם חליבה וגיזה, צו מעלקן און צו שערן די וואל, אויסצורייסן די תועבה פון מצרים. יעצט ווען פרעה האט זיך געטראפן. מיט יוסף הצדיק'ס ברידער, ויאמר פרעה אל אחיו, דאס איז אין פסוק ג' קפיטל מ' ז', מה מעשיכם, וואס איז ענקער ארבעט, ביי די וועי פון דא קענט עטץ זעהן אז די ערשטע זאך ווען דו קומסט אן אין א נייע לאנד וויל מען וויסן וואס דו טוסט, אז דו זיצט, דו זיצט, זאגסט איך זיץ און לערן אין כולל און איך בין א ליידיגייער איז אלעס אויף צרות, ויאמרו אל פרעה האבן זיי געזאגט צו פרעה רועי צאן, אונז פארשען מיר שעיף אויף דעך אונזערע קנעכט גם אנחנו גם אבותינו כיום ראה פרעה נוגה בארץ בני כי האמירה לצאן אשר עבדיך איז נישט דא קיין פרשה כי כבד רעה בארץ כנען ואתה יעישנו עבדיך בארץ גושן לאז אונז וואוינען אין ארץ גושן ויאמר פרעה אל יוסף האט ער געזאגט יא איך בין מסכים אז די אידן זאלן זיין במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך ויעישו בארץ גושן. זאלן זיך זעצן אין ארץ גושן. דורך דעם האבן זיי אנגעהויבן עוקר צו זיין די עבודה זרה פון די מצריים פון שעף. יעצט אונז געפינמער אין שמות א' פסוק י"א שטייט ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס. יעצט פיתום און רעמסס זאגט די גמרא אין מסכת סוטה דף י"א עמוד א' אז דאס איז די זעלבע שטעט.

רידזשען, און ראמסייס איז א געגנט אין די שטאט גושן. קומט אויס אז דא האבן שוין אנגעהויבן די הייליגע צדיקים די שבטי י-ה צו צוברעכן די עבודה זרה פון מצרים. ווען פרעה האט געוואלט באקעמפן די אידן וואס האט ער געטון? ער האט זיי געהייסן זיי זאלן בויען ראמסייס. האב איך שוין געזאגט פריער, פיתום מיט ראמסייס איז די זעלבע, נאר די שאלה איז פארוואס ס'האט געהייסן פיתום מיט ראמסייס, אבער די ווארט איז ראמסייס. דארט איז געווען די גרעסטע מלחמה פון די קדושה מיט די קליפה. ווייל דאס האט געהערט פאר שרה אמנו, און דארטן האבן די שבטי י-ה צובראכן די עבודה זרה פון צאן פון די מצריים. יעצט ווען ס'איז געקומען די צייט אז דער אייבערשטער זאל אונז ארויסנעמען פון מצרים, האט מען א גאנצע, מען האט גע'שחט'ן דעם קרבן פסח ביינאכט, נאכדעם האט מען אפגעגעסן, מען האט אפגעבענטשט און מ'האט זיך צוזאמגעקומען אין ראמסעס. ראמסעס איז דארט וואו ס'איז געווען די גרעסטע קליפה מיט די קדושה האט זיך געשלאגן, דארטן האבן זיך די אידן צוזאמגענומען און פון דארט האט מען אנגעהויבן צו גיין. יעצט, ס'שטייט אין פרשת יתרו קאפיטל י ט פסוק ד, דארט וואו מ'רעדט וויאזוי דער אייבערשטער האט אונז צוגעברענגט צום בארג סיני, אתם ראיתם את זה את אשר עשיתי למצרים, וואס כ'האב געטון צו מצרים, ואשא אתכם, איך האב ענק געטראגן על כנפי נשרים, אויף כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי, איך האב ענק געברענגט צו מיר. יעצט, וואו, ווי, ווי, ווען האבן מיר אונז געפארן אויף כנפי נשרים? איז די מכילתא זאגט אזוי, זה יום שבאו ישראל לרעמסס, אידן זענען אין איין אינדערפרי אלע אנגעקומען אויף רעמסס, שהיו ישראל מפוזרים בכל ארץ גושן, זענען דאך געווען צושפרייט אין גאנץ ארץ גושן, און לשעה קלה, און אין א קורצע צייט, כשבאו ליסע ולצאת, נתקבצו כולם לרעמסס. זיך אלע צוזאם געזאמלט אויף ראמסייס. יעצט אז דו'סט קוקן אין מצודת דוד וואס ער איז מפרש די תהילים, זאגט ער אז דוד המלך זאגט אין תהילים קאפיטל סמך ח פסוק ז, מושיב יחידים ביתה, זאגט ער דאס מיינט מען אז דער אייבישטער האט אונז צוזאם געזאמלט יעדן יחיד און אהיים געברענגט דארטן ביז צו די שטאט ראמסייס וואס פון דארט איז מען געגאנגען ווייטער, זאגט ער די זעלבע וועט זיין ווען די גאולה שלימה וועט קומען, עט אונז דער אייבערשטער אמירצעשם צאמנעמען אלע אינאיינעם פון איבעראל וואו אידן זענען פארווארפן. יעצט אז מען וועט אריינקוקן אין פרשת בא, שמות יב, פסוק ל' ז', שטייט וואס איז געשען אינדערפרי ווען די אידן האבן זיך צאמגעזאמלט אין רמסס, שטייט ויסעו בני ישראל מרמסס סוכותה, כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף, אזוי ווי בערך זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, מענער, אויסער די קינדער. יעצט, שטייט דא אז זענען געגאנגען פון רעמסס אויף סוכות. יעצט, נארמאל דארף שטיין אזוי ווי עס שטייט איבעראל, ויסעו מרעמסס ויחנו סוכותה. דא שטייט עס נישט. שטייט ויסעו מרעמסס סוכותה. זעט אויס מרעמסס סוכותה איז געווען איין נסיעה. יעצט, רש י זאגט דא אז ס'איז געווען ק כ מיל איז געווען צווישן רעמסס און סוכות, ובאו שם לפי שעה און אין איין מינוט זענען זיי דארט געקומען ווייל ס'שטייט ואשא אתכם על כנפי נשרים. יעצט קומט אויס יעצט אז ס'איז דא דא צוויי זאכן, קודם איז דא איין נס געווען אז דער אייבערשטער האט צוזאמגענומען אלע אידן מיט איין מאל, ס'האט געדויערט אינגאנצן אפאר מינוט ביז אלע אידן האבן זיך צוזאמגעקומען אינדערפרי אויף רעמסס, און אין די זעלבע זאך צייט איז געשען נאך א נס אז זענען געפארן ק כ מיל אויף סוכות, וועגן דעם שטייט נישט עקסטער ארויס ויסעו מרעמסס ויחנו סוכותה. פארוואס? ווייל ס'איז געווען צוויי ניסים, קודם דאס צוזאמקומען אויף רעמסס, און נאכדעם דאס פארן אויף סוכות. ווייל אז ד'עסט קוקן אין פרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל, שטייט פסוק ג', קאפיטל למד ג', אין במדבר, ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, און נאכדעם שטייט ויסעו ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות, שטייט אנגעהויבן פון רעמסס און אויף סוכות, און דא שטייט עס אינאיינעם. יעצט אז איר העט נאכקוקן אין די מכילתא דרבי ישמעאל, און איר העט אויכעט נאכקוקן, דאס איז אין פרשת בא, און איר העט אויך נאכקוקן אינעם רשבם אין במדבר י א פסוק ל ה, דער רשבם שטעלט זיך דארט, ס'שטייט מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות, דאס איז אין פסוק ל ה, שפעטער ווען ס'לאזט זיך אויס פרשת בהעלותך, שטייט ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן שטעלט ער זיך זענען דאך געווען אין חצרות וואס שטייט ואחר נסעו העם זאגט ער א מוראדיגע זאך ברענגט ער צו פון די מכילתא פרשת בשלח ער שרייבט ושוב מצאתי

די כנפי נשרים איז געזאגט געווארן אויף ביידע. יעצט אין מדרש שכל טוב אין שמות ברענגט ער מורא'דיגע זאכן, הערט אויס. ער ברענגט ווען די אידן האבן זיך געצויגן פון רעמסס דאס איז געווען אין ארץ מצרים האט דער אייבישטער צוזאמגעזאמלט ענני כבוד, און דער אייבערשטער האט עס ארומגערינגלט ווי א סוכה, אזוי ווי ס'שטייט כי על כל סוכה כבוד, דאס איז אין ישעיה קפיטל ד' פסוק ה', און אזוי שטייט אויך אין חומש כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, דאס איז אין ויקרא כ ג פסוק מ ג. ואותו יום שנסעו זאגט דער מדרש, אין די זעלבן טאג זענען זיי געפארן מרעמסס הלכו ת', ק כ מיל, פֿינף הונדערט און צוואַנציק מיל, אין די זעלבע צייט ביז סוכות, לקיים מה שנאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים. און נאכדעם ווי כיון שחנו ישראל לאותו מקום ראו שהיו מסתככים בענן הכבוד, זיי האבן געזען אז זיי זענען ארומגענומען מיט ענן הכבוד, און וועגן דעם הייסט עס סוכות. די שטאט סוכות האבן זיי ערשט געזען אז דער אייבערשטער האט זיי ארומגענומען מיט ענן הכבוד, אזוי ווי ס'שטייט ויסעו מסוכות ויחנו באתם. יעצט א מורא'דיגע זאך, ר' צדוק הכהן פון לובלין אין פרי צדיק אין סוכה אות י ג זאגט א מורא'דיגע זאך, וויבאלד די שטאט רעמסס איז געווען אויסגעארבעט פון קדושה ווייל דאס איז געווען, ס'האט זיך דאך נאך אנגעהויבן אין די צייט פון שרה אמנו וואס גושן רעמסס, האב איך דאך ענק מסביר געווען, גושן איז די גרויסע שטאט רעמסס איז די קליינע שטאט, אויך דארטן האבן די שבטי קה אוועקגעהארגעט די עבודה זרה פון מצרים. ממילא האט דער אייבערשטער נישט געדארפט זיי געבן קיין שום ענן הכבוד, ס'האט נישט אויסגעפעלט דארט נישט. וואו האט זיך באמת אויסגעפעלט די ענן הכבוד, הערשט דעם ערשטן סטאפ נאך רעמסס, וואס דאס איז געווען סוכות, ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות, ממילא דאס גייט אינאיינעם די צוויי נסיעות, דאס איז געווען איין נסיעה. מען האט זיך צוזאם געזאמעלט אין רעמסס אבער דארט האט נאך נישט אויסגעפעלט די ענן הכבוד און אויסגעפעלט האט עס אין סוכות ווייל דעמאלטס איז עס שוין ארויסגעגאנגען פון די שטעט וואס די שבטי קה האבן אויסגעארבעט און שרה אמנו האט אויסגעארבעט ממילא דארט איז ערשט דער אייבישטער אראפגעקומען מיט די געוואלטיגע ענן הכבוד יעצט אזוי זאג איז מסביר ר' צדוק הכהן פון לובלין יעצט לפי זה קען מען צולייגן א מוראדיגע זאך אז דאס וואס עס שטייט אז מען זיצט אין די סוכה. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל מיינט מען נישט אין סוכות אין פיר ווענט און סכך, מען מיינט כי בסוכות אז אין די שטאט סוכות ווייל דארט האט זיך אנגעהויבן די געוואלדיגע ענן הכבוד, איז די סוכות מיינט מען כי בסוכות אז אין דעם רואונג וואס מען האט גערוהט די ערשטע רואונג וואס מען האט גערוהט נאך רעמסס דארטן האב איך באזעצט די אידן מיט ענן הכבוד.
ממילא קען מען יעצט פארשטיין לויט דעם אויכעט די מחלוקת כי פון רבי עקיבא מיט רבי אליעזר צו מען רעדט סוכות ממש צו מען רעדט ענן הכבוד, עס איז אינגאנצן קיין מחלוקת נישט, כי בסוכות הושבתי איז דעם אייבערשטנ'ס ענן הכבוד, נאר די ענן הכבוד האבן אוועקגעטראגן די אלע קליפות אז די אידן זאלן קענען עקזיסטירן ברוחניות. און נאכדעם האבן זיי זיך געמוזט מאכן בסוכות בגשמיות אויכעט, עס האט אויסגעפעלט בגשמיות סוכות אויכעט אז ס'זאל זיי נישט שאטן די זון און אלעס, ווייל דאס וואס דער אייבערשטער האט אראפגעלאזט די גרויסע אורות מיט זיין ענן הכבוד, דאס איז געווען אויסצוהארגענען די רוחניות, און אין די ערשטן סטאפ אין רעמסס איז עס נאך געווען אין מצרים האט עס נאכנישט אויסגעפעלט. מען האט עס אנגעהויבן אויסצוטיילן נאר אינעם ערשטן רואונג נאכדעם ווען מען איז ארויס פון די שטאט גושן און פון די שטאט רעמסס. יעצט. דער מדרש ברענגט, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, די איד, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די אידן, ווען עטס זענט געווען אין מצרים זענט עטס געווען צו צושפרייט און איך האב ענק צוזאמגענומען אויף רעמסס אין איין סעקונדע,

יעצט וואו גייט אונז דער אייבערשטער צאמזאמלען אויף ירושלים אין די גרויסע סוכה אזוי ווי ס'שטייט אין תהלים ע' ו' פסוק ג' ויהי בשלם סוכו דער אייבערשטער העט מאכן א גרויסע סוכה ומעונתו בציון ער העט מאכן א געוואלטיגע וואוינונג אין ציון יעצט מיט דעם קען מען אויך פארשטיין אז ס'שטייט אז דער אייבערשטער העט אויספראבירן די גוים. ער העט זיי זאגן גייטס אין סוכה און ס'וועט זיין א גרויסע הייצונג און ס'וועט זיין דער אייבערשטער העט ארויסציען חמה מנרתיקה און זיי וועלן אלע ארויסלויפן לכאורה איך פארשטיי נישט זאלן זיי מאכן גרויסע עירקאנדישאנס די טעכניק איז היינט זייער גרויס ס'ווערט צוויי הונדערט דעגריס מאכן עירקאנדישאן עס זאל עס קילן די תירוץ איז מ'רעדט דא נישט פון גשמיות מ'רעדט דא פון רוחניות די גאנצע ענני הכבוד איז געווען איין שטיק רוחני ס'איז געווען א התגלות אלוקות וואס האט געהארגעט אלע קליפות. יעצט אז די גוים וועלן זאגן זיי ווילן גיין מיט צו סוכה, פיין, נאו פראבלעם, דער אייבערשטער העט ארויסציען חמה מנרתיקה, דער רמב ם זאגט אז די גלגלים האבן מער השגות אלוקות ווי א מענטש, און ווייניגער השגות אלוקות ווי א מלאך, סאו דער אייבערשטער גייט אריין לייגן די זון, דאס די השגות אלוקות וואס די זון פארשטייט וועט אראפ קומען אויף די וועלט, און ממילא וועלן די גוים פארברענט ווערן. ס'איז נישט א פיזיקל פארברענעכץ, ס'קען זיין ס'זאל זיין פיזיקל אויכעט, אבער זיי וועלן אזוי פארברענט ווערן זייערע קליפות אז זיי וועלן נישט מער קענען האבן קיין קיום. יעצט ווען גיימיר יעצט אוועק פון די גרויסע הייליגע טעג? ווי נעמט מען די הייליגע טעג? זיי זענען אוועק געגאנגען. עניוועי, איך וויל ענק געבן קודם א דייעגרעם, א טיים טעיבל, וויאזוי ס'וואלט ווען געווען

ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם דאס איז אין שמות כ ד פסוק י ב משה רבינו איז ארויף געגאנגען ז' סיוון צו נעמען די לוחות יעצט ער האט געדארפט דארט זיין פערציג טאג ווען איז פערציג טאג פון ז' סיוון איז שבעה עשר בתמוז איז משה רבינו אראפ געקומען און ער האט געטראפן אז מען האט געמאכט דעם עגל. האט ער צובראכן די לוחות, און משה רבינו איז געבליבן דא אונטן, י ח און י ט דעמאלטס האט ער דן געווען די חטאים, איז אויך דא א מחלוקת די צוויי רש י'ס, איין רש י איז אין פרשת כי תשא און די אנדערע רש י איז אין פרשת עקב, ואתנפל אל השם ארבעים יום, איז איין רש י זאגט אז י ח ט ח איז ער ארויף געגאנגען איין רש י זאגט י ט עלה עס איז נישט קיין חילוק דאס איז סך הכל מען באטאונט שוין די סתירה יעצט פון י ט תמוז פערציג טאג לאזט זיך אויס ערב ראש חודש אלול יעצט איז דאס אויכעט כ'האב געטראפען מדרשות חלוקות ס'איז דא וואס האלטען אז משה רבינו איז דאס צווייטע מאל אינגאנצען נישט ארויף אין הימעל ער איז געזעסען דא אונטען אבער רש י זאגט. און אנדערע מדרשים זאגן אז ער איז ארויף דאס צווייטע מאל דעמאלטס און דער אייבערשטער איז געווען פיל מיט כעס, און ווען האט זיך אנגעהויבן אז דער אייבערשטער האט זיך איבערגעבעטן מיט די אידן, האט זיך אנגעהויבן אלול, איז משה רבינו אראפגעקומען, ס'הייסט ערב ראש חודש אלול, און משה רבינו איז ארויף געגאנגען ראש חודש אלול אויפן בארג סיני, און ער איז אראפגעקומען פערציג טאג שפעטער, וואס דאס איז געווען. צען טאג אין תשרי יום כיפור, און די צווייטע מאל וואס משה רבינו איז געווען אין הימל און דער אייבערשטער איז געווען אין כעס, דאס דריטע מאל איז ער שוין געווען פול מיט רחמים ורצון, וועגן דעם איז אלול און ביז יום כיפור מסוגל פאר תשובה. און משה רבינו איז אראפגעקומען ויהי ממחרת, אויף דעם אנדערן טאג, האט ער זיי געזאגט, דער אייבערשטער האט אונז מוחל געווען, אבער אונז גייען מיר אנהייבן צו זאמלען געלט אויף צו בויען א משכן, דאס גייט מאכן פאר אונז אז אונז זאל מיר קענען זוכה זיין צו תשובה. אזוי זאגט רשי ויקהל משה אין שמות למד ה קפיטל א', למחרת יום הכיפורים שירד מן ההר האט ער אנגעהויבן, דאס הייסט י א תשרי האט משה רבינו געזאגט אז מען גייט אנהייבן צו מאכן א משכן, עס שטייט והם הביאו אליו נדבה בבוקר בבוקר אין שמות למד ו קפיטל ג' פסוק ג' שטייט אז זיי האבן געברענגט. צוויי טעג קומט אויס אז י א האט ער זיי געזאגט וועגן בויען, י ב און י ג האט מען געברענגט, י ד תשרי האט מען צוזאמגענומען אלעס און מ'האט צוזאמגעציילט און געוואויגן, ט ו תשרי האט מען אנגעהויבן צו מאכן די משכן. וועגן דעם. סוכות, זאגט דער הייליגער ווילנער גאון, איז א תיקון אויפן חטא פונעם עגל, און ס'איז א תיקון אויף אלע חטאים, ווייל אזוי ווי מ'האט דעמאלטס אנגעהויבן צו מאכן דעם משכן, און דער אייבערשטער האט מוחל געווען אלעס, אזוי ווען מ'מאכט די סוכה, איז עס אזוי הייליג און אזוי גרויס, אז ס'איז מוחל אלע עבירות. אזוי זאגט דער ווילנער גאון אין שיר השירים, קאפיטל א', פסוק ד'. בקיצור, מ'האט געמאכט דעם גרויסן משכן. און דאס איז שפעטער זיין די גרויסע סוכה ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, אזוי ווי דוד המלך זאגט אין תהילים קפיטל עיין ו פסוק ג. על כל פנים, ווען האט מען גענדיגט צו בויען דעם משכן? דעם משכן האט מען גענדיגט כ ה כסלו, אזוי ברענגט דער ילקוט שמעוני אין מלכים א', רמז קוף פ ד, און דאס אויך דער ענין פון חנוכה וואס מ'האט נאכאמאל באנייט דעם צווייטן בית המקדש נאך די ביטערע פרשה פון. די יוונים זיי האבן עס מטמא געווען. בקיצור, לאמיר מאכן א סך הכל, פון י א תשרי ביז כ ד כסלו איז צוויי און זיבעציק טאג, דאס איז כנגד דעם שם הווי', שם של ע ב. יעצט, שטעל דיר פאר, מאך מיר יעצט א טיים טעיבל ווען די אידן וואלטן נישט געזינדיגט, ווען די אידן זינדיגן ווען נישט מיטן עגל, וואלט משה רבינו אראפגעברענגט די לוחות שבעה עשר בתמוז, און י ח' בתמוז וואלט ער אונז געהייסן אונז זאלמער מאכן דעם משכן, און אז דו'סט ציילן צוויי און זיבעציק טאג פון י ח' תמוז וואלט זיך עס געענדיגט אין ראש חודש תשרי, א' תשרי איז צוויי און זיבעציק טאג נאך י ח' תמוז, נאכדעם וואלט געווען די חנוכת המזבח צוועלף טאג, ווייל מען האט דאך געמאכט צוועלף נשיאים האבן דאך געמאכט די חנוכה. און נאכדעם וואלט מען אריין געגאנגען גראד אויף ארץ ישראל, אבער עס האט נאך אויסגעפעלט דריי טעג פון חורב ביז קדש ברנע, שטייט אזוי אין דברים קפיטל א' פסוק ב' שטייט אחד עשר יום ס'האט געדויערט עלף טאג מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע. יעצט זאגט רש י מורא'דיג אחד עשר יום מחורב אמר להם משה משה האט זיי געזאגט ראו זעהטס מה גרמתם וואס האט עטס גורם געווען אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר. אז מען גייט פון חורב אויף קדש ברנע דורך הר שעיר, ואף הוא מהלך י' א' יום, דאס איז א וועג פון עלף טאג, ואתם הלכתם אותה בשלושה ימים, עטץ איז געגאנגען אין דריי טאג, שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב, שנאמר ויהי בשנה השנית בחודש השני בעשרים לחודש.

מתלבטת לכם למהר ביאתכם לארץ אריין צו גיין אויף ארץ ישראל בשביל שקלקלתם הוסב אתכם האט ער ארומגענומען די סביבות הר שעיר מ שנה קומט אויס אז מ'האט געדארפט האבן נאך דריי טאג פון חורב דאס איז ווען מ'האט מקבל געווען די תורה ביז אריין צו גיין אויף ארץ ישראל יעצט יעצט אז די נעמסט צוויי און זיבעציק טאג פון י ח תמוז וואלטן זיך ווען גענדיגט די צוויי און זיבעציק טאג ראש חודש תשרי און אז די דארפסט נאך צוועלף טאג דארפסטו האבן. אויף חנוכת המזבח פאר אלע נשיאים האלטסטו שוין י ב תשרי, און אז דו דארפסט דריי טאג פון חורב ביז קדש ברנע ווי האלטסטו שוין פופצן טאג אין תשרי, און דאס וואלט געווען ווען די אידן וואלטן אריין געגאנגען אין ארץ ישראל און ס'וואלט מקוים געווען געווארן דער פסוק ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. די סוכות וואס זיי האבן מיטגעברענגט די ענני כבוד וואלט געווארן דערפון א גרויסע סוכה, און דאס וואלט געווען דעם אייבערשטנ'ס הויז אין ארץ ישראל, און משה רבינו וואלט ווען מיטגעקומען, און ס'וואלט ווען געווען א מחיה, נאר וואס, דער חטא האט גורם געווען, און קוק וואס מ'האמיר אנגעטון, מ'האמיר אנגעטון אז מ'דריי מיר זיך דאך אין גלות. יעצט ווערט געברענגט אז שלמה המלך האט אויכעט געמאכט סוכות, ס'איז געווען דעמאלטס סוכות, און שלמה המלך האט דעם מחנך געווען דעם בית המקדש, נאר דעמאלטס האט מען יום כיפור געגעסן געהעריג, כאטש אין די תורה שטייט מען מוז פאסטן מ'האט געגעסן, ס'איז געווען אזא הויעכע בחינה, ס'איז געווען אזוי ווי ימות המשיח, פארוואס האט ער עס געמאכט דווקא אין די צייט פון סוכות, ווייל דא האט געדארפט זיין באמת וואס מ'האט געדארפט אריינגיין אין ארץ ישראל, וועגן דעם זאגט מען אויך קהלת זאגט מען סוכות, שלמה המלך וויינט אין קהלת, הכ' הכל הבל אלעס, ווייל מ'האט שוין געדארפט זיין אין ארץ ישראל סוכות. יעצט ווען דער אייבישטער העט אונז ברענגען משיח'ן לעתיד לבוא שטייט אין זכריה קאפיטל י ד פסוק ט ז שטייט להשתחוות למלך השם צבקות אונז מיר אלע זיך גיין בוקן צום אייבישטן ולחוג את חג הסוכות דער חנוכת הבית פונעם דריטן בית המקדש העט זיין אין סוכות. עניוועי די סוכות איז שוין ליידער דורך געגאנגען, אבער כ'וויל זאגן פארן עולם וואס נעמער זיך מיט פונעם סוכות און אזא שיינער יום טוב, אונז נעמער זיך מיט א קלייניקייט, כ'האב געזען אין ר' הערשעלע זידיטשויבער פלעגט זאגן פאר זיינע אינגעלייט הדרכה אז זאלן לערנען יעדן טאג אדער משניות סוכה אדער. מסכת סוכה, דאס זאל זיין זייער עולם הבא מסכתא, ער זאגט א אינגערמאן גייט בויען א הויז דארף ער האבן די געוואלדיגע אורות פון די ענני הכבוד זאלן ארומרינגלען זיין הויז אז ס'זאל גיין אלעס מיט חסד און מיט רחמים, און אז מ'לערנט די גמרא און די מסכתא שיינט עס אריין אין הויז. האב איך געוואלט זאגן פארן עולם אונז זעמיר נישט פארלוירן די סוכות איז שוין דורך אבער אונז קען מען מיטברענגען דעם סוכה ס'ווערט געברענגט אין בני יששכר עס איז געווען חסידים זיי האבן געפילט אזא הייליגקייט אין די סוכה אז די גאנצע סעזאן זיי האבן נישט געוואלט ארויסגיין פון די סוכה און זענען געזעסן דארט און עס האט זיך שוין אנגעהויבן ווינטער די פרעסטן זיי האבן נישט געוואלט ארויסגיין ביז די סוכה האט זיך אויפגעהויבן און עס האט זיך ארויפגעטראגן צו הויעכע עולמות כ'מיין זיי זענען זיכער נישט געזעסן לשם מצוות ישיבת סוכה ווייל ווען נישט איז דאך בל תוסיף זיי זענען געזעסן לשם וואס זיי האבן געהאט א געוואלטיגע הארה רוחני על כל פנים אונז דארפן דאס מיטנעמען אונז דארפן לערנען מסכת סוכה. יעדן טאג א שורה צוויי אדער א משנה, און אויכעט האב איך געוואלט זייער שטארק מעורר זיין, איך האב עס מעורר געווען פאר יום טוב בראשית איז דורך געגאנגען אן א וואך, נישט געוען צייט ווען מעביר סדרה זיין, יעצט גייט שוין נח, רבותי לאמיר זיך ארויף כאפן אויפן באן פון מעביר סדרה זיין ס'איז א הלכה אין שלחן ערוך מ'איז אויכעט מקושר צו תורה שבכתב, שבת קודש איז תורה שבכתב, די וואכן איז תורה שבעל פה, מ'זאל יעדן טאג זאגן זונטיג ביז שני מעביר סדרה זיין ס'דויערט פינעף מינוט, מאנטיג ביז שלישי און אזוי ווייטער, מענטשן זאגן מיר זייט זיי האבן עס געפאלגט האבן זיי געזען אין די פרנסה עפעס א מוראדיגע השתנות, איינער זאגט מיר מ'רעדט פון מיליאנען זאגט ער, זאג איך נו מיינסט ערנסט? זאגט ער יא איך פאפ דיך נישט אויס ווייל דו צאלסט מיר נישט און איך צאל דיר נישט, כ'האב אזוי מצליח געווען ממש מאשפות ירים אביון, אן אנדערער האט מיר אויך געזאגט. רבותי אין זכות פון לימוד התורה קומט פרנסה, נו לאמיר זיך מחזק זיין אין דעם, און אין דעם זכות וועט אונז דער אייבערשטער העלפן וואוילע קינדער אויך, און ער וועט אונז העלפן אז אונז זאלן האבן אלעס גוטס וואס אונז ברויכ'מיר, ביז אז מ'וועט ממשיך זיין אין זיך די סוכה, זאל דער אייבערשטער העלפן אז ער וועט ממשיך זיין זיין גרויסע סוכה. אזוי ווי ס'שטייט אין תהילים, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בירושלים, דעם אייבערשטנ'ס וואוינונג גייט זיין אין ירושלים, און אונז וועמיר אלע זוכה זיין צו גיין אין די סוכה בעורו של לויתן, במהרה בימינו אמן.